משיחת פורים תשכ ג. וואס אט אזוי איז איכעט בנוגע צו מלחמת עמלק, וואס אף על פי וואס איז דאך אין מקרא יוצא מידי פשוטו, אז בשעת אידן זענען ארויסגעגאנגען פון מצרים מיט אזוי פיל הונדערטער יארן צוריק, איז דערנאך אי ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים, וויבאלד אבער אז אט דער סיפור האט מען אריינגעשטעלט, האט דער אייבישטער אריינגעשטעלט אין תורה, און האט געזאגט אז תורה איז דאס מלשון הוראה, דאס דארף לערנען ווי צו פירן זיך, און האט געזאגט אז תורה איז דאס א נצחית, אז דאס אן אייביגע זאך, און זי איז בתוקפה במילואה בכל מקום ובכל זמן. און האט ארויפגעלייגט דעם מצוות לימוד התורה על כל אחד ואחד, איז דאך דערפון פארשטאנדיק אז אט דער סיפור, אט דער מאורע, די פאסירונג וואס איז געווען אזויפיל יארן צוריק, איז קען זיין דוגמתו ביי יעדערן אין זיין לעבן היינטיגן יאר אין דעם ארט וואו ער געפינט זיך, און אויף דערויף דארף מען האבן אט די אלע באווארענישן ווי ס'שטייט אין דער פרשה, זכור את אשר עשה לך עמלק. און אט דאס איז דער אלטער רבי מפרש אין דעם מאמר, ווי אזוי ס'קאן זיין ביי יעדערן בעבודתו, און תורה איז דאך ניט גלאט דערציילן כדי צו מאכן שווערער אויפן הארצן. דאס איז דאך כדי צו באווייזן ווי אזוי צו מתקן זיין און משפר זיין און צוקומען צו דעם תכלית צו וועלכן מען דארף צוקומען, איז גלייך אין דעם מאמר אנגעוויזן ניט נאר די עניינים בלתי רצויים וואס מען דארף זיך אויסהיטן מען זאל דערצו ניט קומען, נאר איכעט גלייך באווארנט אז דער וואס מאיזה סיבה שתהיה, איז דורכגעפאלן, האט ער די הבטחה פון בל ידח ממנו נידח, אז אויב ער וועט נאר וועלן וועט ער צוריק ארויף קומען אויפן דרך הישר, וואס דאס איז דער דרך החיים, וואס דאס איז דער דרך תורתינו תורת חיים, דורך קיום המצוות אויף וועלכע ס'שטייט וחי בהם, אז אין וואס באשטייט דער לעבן פון א אידן דורך דערויף פון בהם דורך די מצוה, און אויף דאס באווארענט ער די נקודה כללית ועיקרית אז שלא כדעת התורה, אז פון וואס דארף מען זיך אויס היטן, דארף מען זיך אויס היטן מער ניט פון מידות רעות כפשוטן,

ווי מבואר ענינים אין איגרת הקודש פונעם אלטן רבי'ן בפרט אין די איגרת הקודש פון ואנכי עפר ואפ להבין משל ומליצה ואנכי עפר ואפר און ער איז מבאר אין דעם מאמר אז אדרבה די עבודה איז גאר ניט אזא לפי ערך ניט אזא מין שווערע. ווארום מצד דערויף וואס שכל הפשוט ווייסט אז פיינט האבן א מענטשן איז א דבר בלתי רצוי, און די אריינלאזן זיך אין תאוות ואהבות זרות איז א זאך וואס מהרס ניט נאר דעם חיים רוחניים נאר אויכעט חיים גשמיים, איז אמת טאקע דער יצר הרע זעט מכשיל זיין אין דערויף אויכעט, און מ'דארף מיט אים מלחמה האבן. ביז ווי גערעדט פריער אין תורת הבעל שם טוב אז ס'פאדערט זיך א ענין פון מסירת נפש, אבער אט דאס איז אלץ די שבע אומות רעות וואס מיט זיי די מלחמה ניט מיט דער דער מ'קאן אמאל פטור ווערן פון זיי ביז וואנעט אז ער שטעלט זיך אוועק על שלימותו, ער האט פאר זיי ניט וואס מורא צו האבן דערפאר וואס ער האט מקיים געווען דעם ציווי

און וואס איז געווען דער ענין פון עמלקן? עמלק האט נישט געשטאמט פון גוים, ער איז געווען דער צושטאם פון עשו'ן וואס הלא אח עשו ליעקב, און בשעת עמלק קומט צו גיין איז דא צו יעדער און גייט ער צו אויף זיין וועג אבי ער פרואוון זיך אפשר וועט ער אים אראפפירן פון דרך החיים. ביז וואנעט איז עס דא אז ער קומט צו גיין צו אזא מין וואס יודע את רבונו וואס ער האט געלערנט תורה און געלערנט עניינים אין וועלכע ס'רעדט זיך וועגן גדלות השם און ס'רעדט זיך וועגן אט די אלע עניינים פון סדר ההשתלשלות ובריאת העולמות און ער נארט זיך ניט אפ ער לערנט דאס אין א וועג ביז וואנעט ס'ווערט יודע את רבונו.

נאר וואדען עס איז נאך ומכוון למרוד בו איז אויף דערויף זאגט מען אז אטא דאס איז דער ענין פון שכל וואס שכל זאגט ניט א מענטשן ווי ער זאל זיך פירן שכל איז א קאלטע זאך און ווי געוואוסט דער ווארט פון אלטן רעבן וואס ער האט געזאגט אויף אויף אייניגע פון זיינע תלמידים אז זוטא דבכו מחיה מתים, א לשון אין גמרא אז דער קלענסטער פון אייך קען מחיה זיין א מת, און האט מבאר געווען אויף וואס דארף מען האבן אז דער ענין פון מיתה איז דער ענין פון קרירות, ער האט אין זיך ניט קיין ווארימקייט און קיין קאך, אויף וואס דארף מען האבן א שטארקערע קעלט ווי די קאלטקייט פון שכל.

אויב דו וועסט זיך פירן באופן הפכי וועט זיין די תוצאות אויכעט באופן הפכי, און איצטער קאנסטו טון ווי דו ווילסט ווייטער שכל ניט נוגע. ס'הייסט עס ווי דער רמב"ם איז מבאר אין מורה נבוכים אז שכל איז מסביר עניינים וואס איז אמת און וואס איז שקר,

און ער שטעלט זיך אינגאנצן מער ניט אין דעם שטח פון שכל, אין די מדידות והגבלות פון שכל, איז אָטאָ דעמאָלט זאָגט ער אַז מיינד יור אָון ביזנעס, ער איז פאַרנומען מיט זיך און עם האַרט ניט וואָס פאַר אַ תוצאה ס'וועט זיין, און עם האַרט ניט אַז ס'וועט זיין למרוד בו אף על פי וואָס מ'וועט עם דערפאַר דערנאָך שמייסן